א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח, איך גיי קודם אביסל צוגרייטן דעם עולם צום חנוכה, איך וויל אביסל רעדן וועגן כסלו, וועגן טבת, דער חודש וואס אונז זעמער יעצט הייסט חודש כסלו, און דאס ווערט אנגערופן אין חומש החודש התשיעי, דער ניינטער חודש, פארוואס? ווייל דאס איז דער ניינטער. צום חודש ניסן, ניסן זאגט די תורה החודש הזה לכם ראש חדשים, דער מזל פון כסלו איז קשת, א פייל און בויגן, ס'שטייט אין פסוק כקשת הנראה בענן ביום הגשם, אזוי ווי א פייל און בויגן וואס מ'זעהט אין די וואלקענעס אין א רעגן טאג, פארוואס? ווייל וויבאלד ס'איז דאך דא אסאך טעג וואס ס'רעגנט, און ס'איז אויך דא די זון, איז אז די זון מיטן רעגן זענען אינאיינעם, דעמאלטס ווערט א קשת. איז דאס איז צו ווייזן אז דאס איז דער חודש וואס מען קוקט ארויף אויף רעגן, ווייל דעמאלטס וועט וואקסן זומער גוטע פרוכטן, גוטע פירות, גוטע תבואה מיט אלעם. יעצט דער ערשטער קשת וואס איז געזען געווארן אין די וואלקענעס נאכן מבול איז געווען אין כסלו. ווייל אזוי שטייט אין פסוק אין בראשית קפיטל ט', ויאמר אלקים, זאת אות הברית, דאס איז דער צייכן פונעם בונד, אשר אני נותן וואס איך געב ביני צווישן מיר וביניכם און צווישן ענק ובין כל נפש חיה און צווישן אלע נפש חיה אשר אתכם וואס איז מיט ענק, לדורות עולם. דער אייבערשטער מאכט יעצט א בונד מיט נוח'ן, אז ווען ס'עט דארפן זיין א מבול, עט נאר זיין א קשת. זאגט אים דער אייבערשטער, את קשתי, מיין קשת נתתי בענן, האב איך יעצט אריינגעלייגט אין דעם וואלקן, אין די ענן, והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, זאת אות הברית. זאגט רש"י, אז הראהו הקשת, דער אייבערשטער האט אים געוויזן א קשת, ואמר לו, ער האט אים געזאגט, הרי האות שאמרתי, דאס איז דער אות וואס איך האב געזאגט. יעצט ווען האט מען געזאגט די פרשה פאר נוח'ן? דאס אדער ראש חודש כסלו אדער ערגעץ אינמיטן חודש. פארוואס? ווייל אכט און צוואנציג טאג אין חשוון איז דאך נוח ארויסגעגאנגען פון די תיבה, און נאכדעם שטייט אין פסוק ויבן נוח מזבח לה', ער האט געבויט א מזבח. ויקח און ער האט גענומען מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח. ביז ס'האט זיך אויסגעלאזט חודש חשוון און ס'האט זיך אנגעהויבן חודש כסלו, יעצט וויבאלד ס'האט זיך אנגעהויבן דעם כסלו, דער אייבערשטער האט געזען ווי נח האט געברענגט די קרבנות, האט ער געבענטשט נוח'ן ווייל ס'שטייט ויברך אלקים את נח. און ער האט אים אויך מתיר געווען אז ער זאל קענען עסן פלייש, דאמאלס האט מען מתיר געווען בשר לאכילה, און ער האט אויך גע'אסר'ט אז מען טאר נישט הרג'נען א מענטש שפיכות דם אדם, און ער האט געמאכט מיט אים א ברית פון לעבן, און ער האט אים געוויזן דעם קשת, קומט אויס אז דאס איז געווען אדער אנפאנג ראש חודש אדער א טאג צוויי דריי שפעטער, ס'ווענדט זיך ווי לאנג ס'האט געדויערט צו בויען דעם מזבח און צו מקריב זיין די קרבנות. שוין, יעצט, ס'איז געווען אין די צייט פון די חזל ווען מ'האט מקדש געווען על פי הראיה, קומען עדים און זיי האבן געזאגט זיי האבן געזען דעם נייע לבנה, פלעגט מען ארויסשיקן שליחי בית דין מודיע זיין פאר די ווייטע פלעצער פון ירושלים ווען מ'האט מקדש געווען דעם חודש. יעצט, זיי פלעגן נישט ארויסגיין נאר אויף חדשים וואס האט געהאט אין זיך א יום טוב, פארוואס מ'זאל וויסן ווען ס'איז יום. טוב, מען זאל אויך וויסן ווען ס'איז חול המועד. יעצט, חדשים זיי האבן נישט געהאט קיין יום טוב און מען איז נישט ארויסגעגאנגען, ווייל וואס איז וואס איז א חילוק צו דעם ערשטן טאג צו דעם צווייטן טאג ראש חודש, ס'איז דאך נישט געווען קיין גרויסע נפקא מינה. יעצט, ווען מען האט מקדש געווען חודש כסלו, דאס טייטש אז מען האט געמאכט חשבון אדער ס'איז מלא אדער חסר, פלעגן די שלוחים ארויסגיין פון ירושלים, מען זאל מודיע זיין ווען ס'איז ראש חודש כסלו, כדי מ'זאל וויסן ווען ס'געפאלט צו חנוכה. פארוואס? ווייל חנוכה איז בכלל המועדות, ס'איז א חלק פון די ימים טובים, כאטשיג די גאנצע מצוה פון חנוכה איז דאך נאר מדברי סופרים, אבער ס'איז אזוי הייליג אז מ'פלעגט עס האלטן אזוי חשוב פונקט ווי די ימים טובים וואס זיי שטייען אין חומש. יעצט די יאהר געפאלט זיך חנוכה מאנטאג, דאס טייטש זונטאג ביינאכט צינדט מען חנוכה לעכט, ס'וועט אויכעט זיין שבת ראש חודש און שבת חנוכה, וואס ווען דאס געפאלט זיך איז דאס די לענגסטע בענטשן וואס ס'איז דא. מען זאגט על הניסים און נאכדעם זאגט מען רצה מיט יעלה ויבוא. יעצט צינדן צינדט מען די נאכט וואס גייט אריין צו כ"ה. אזוי ווי זונטאג ביינאכט דאס יאר. יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת שבת, מאי חנוכה, וואס איז דאס חנוכה? דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון, ס'איז דא אכט טעג פון חנוכה, דלא למספד בהון, מ'זאגט נישט קיין הספד ודלא להתענות בהון, און מ'פאסט. נישט. יעצט וואס איז געווען די גרויסע זאך אין חנוכה? כשנכנסו יוונים להיכל, זענען אריין געקומען די יוונים אין היכל, טמאו האבן זיי מטמא געווען כל השמנים אלע אויל שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי, ווען די בית חשמונאי האבן זיך גובר געווען ונצחום, זיי האבן זיי מנצח געווען בדקו האט מען בודק געווען ולא מצאו מ'האט נישט געטראפן אלא פך אחד נאר איין קריגל של שמן פון אויל שהיה מונח בחותמו של כהן גדול וואס איז געווען אוועקגעלייגט מיטן זיגל פון כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ס'איז נישט געווען גענוג נאר צו צינדן איין טאג, נעשה בו נס, ס'איז געשען א נס, והדליקו ממנו שמונת ימים, און מ'האט געצינדן אכט טעג. שנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, א יאר שפעטער האט מען עס געמאכט פאר א יום טוב מיט הלל און הודאה. אזוי ברענגט די גמרא מסכת שבת דף כ"א עמוד ב'. יעצט קודם לאמיר אריינגיין אין דעם טאג חנוכה, פינף און צוואנציג טאג אין חודש כסלו, וואס איז דער טאג? קודם כל לאמיר אביסל רעדן. די גמרא זאגט אז אין דעם טאג פון כ"ה כסלו איז געווען די חנוכת המזבח אין די צייט פון די חשמונאים, אבער דער טאג איז געווען זייער א גרויסער טאג נאך פאר דעם אויך. אונז געפין מיר אז אין די צייט פון משה רבינו איז אויך שוין געווען דער טאג א גרויסער טאג. ס'ווערט געברענגט אין ילקוט, מדרש ילקוט מלכים, סימן קפ"ד, שטייט אזוי. אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט בכ"ה בכסלו פֿינף און צוואַנציק טאג אין כסלו נגמרה מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן ס'איז געווען פֿינף און צוואַנציק טאג אין כסלו און די מ'האט הערשט געעפנט די משכן האט מען הערשט באנייט אין ראש חודש ניסן איז בקיצור דארט אין מדרש שטייט אז ס'איז געבליבן צוזאמען געלייגט ביז ראש חודש ניסן. יעצט ביי אונזער רש"י שטייט אז. כ"ה אדר האט מען שוין אנגעהויבן אויפצושטעלן זיבן טאג פריער, אבער דארט שטייט אז ס'איז געבליבן צוזאמענגעלייגט ביז ראש חודש ניסן. והיו ישראל ממלמלין על משה לומר, די אידן האבן גערעדט שלעכטס אויף משה צו זאגן, למה לא הוקם מיד, פארוואס שטעלט ער עס נישט אויף, ס'איז דאך אלעס גרייט. וואס ווארט מען? שמא דופי אירע בו, אפשר איז דא דא א שטיקל פראבלעם, משה רבינו האט עס אבער נישט געוואלט אויפשטעלן ווילאנג דער אייבערשטער האט עס אים נישט געהייסן, והקדוש ברוך הוא חישב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק. דער אייבערשטער האט געוואלט אויסמישן די שמחה פון הקמת המשכן מיטן חודש וואס יצחק אבינו איז געבוירן געווארן. דאס איז אין ניסן, ווארטן ביז ניסן. ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו, האט כסלו געהאט א גרויסן שאדן אז ס'איז געווען פיניש און למעשה האט מען עס נישט באנייט, אמר הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט עלי לשלם איך וועל דיר באצאלן, חודש כסלו איך וועל דיר באצאלן, מה שילם לו הקדוש ברוך הוא וואס האט דער אייבערשטער באצאלט, זאגט דער מדרש חנוכת חשמונאי אז די חשמונאים האבן באנייט אין חודש כסלו דעם בית המקדש, דאס איז איין זאך וואס דאס איז געווען אין כ"ה אז דעמאלטס האט מען געענדיגט צו מאכן דעם משכן, און ראש חודש איז עס געבליבן שוין שטיין, מ'האט עס אויפגעשטעלט און געבליבן שטיין. סאו קודם איז דאס אז מ'האט געמאכט דעם חנוכת המשכן, די צווייטע איז געווען אז אין די צייט פון די חשמונאים האט מען עס צוריק נאכאמאל מחדש געווען, יעצט איז דא נאך א דריטע זאך. ווען די עולי הגולה זענען ארויפגעקומען פון בבל, דאס איז געווען צווישן ערשטן בית המקדש און צווייטן בית המקדש, און עזרא הסופר האט געבעטן אז מען זאל צוריק בויען דעם בית המקדש, און מען האט אנגעהויבן צו בויען, איז געווען דארטן אזאלכע חברה וואס זיי האבן גע'מסר'ט, און זיי האבן אנגעטון גרויסע צרות, אזוי ווי איבעראל, געווען די ערב רב, אייביג געווען פראבלעמען, און ס'איז געגאנגען האט מען אויפגעהערט די ארבעט צוויי און צוואַנציק יאר, נאכדעם האט זיך צוריק אנגעהויבן מחדש צו זיין די ארבעט, און מען האט אויפגעשטעלט די יסודות פונעם היכל פונעם אייבערשטן, עס שטייט ארויס אינעם נביא אין חגי קפיטל ב' אז דאס איז געווען ביום עשרים וארבעה לכסלו, פֿיר און צוואַנציק טאג אין כסלו, און ביינאכט נאכדעם איז דאך כ ה כסלו, האבן זיך די אידן געפרייט אז ס'איז שוין דא דער יסוד, מ'האט שוין געענדיגט דעם יסוד פון בית המקדש. ש. און דער נביא זאגט, שימו נא לבבכם, עטס זאלטס טון ענקער הארץ, מן היום הזה ולמעלה, מיום עשרים וארבעה לתשיעי, פונעם פיר און צוואנציגסטן טאג אינעם ניינטן חודש וואס דאס איז כסלו, ומן היום אשר יוסד היכל ה', שימו לבבכם, אזוי זאגט דער נביא אין חגי, קאפיטל ב'. איז במילא האט עס נאך א מורא'דיגע זאך אז דעמאלטס ווען מען האט געמאכט דעם יסוד פונעם צווייטן בית המקדש איז אויך געווען כ ה כסלו. יעצט דאס איז פשט אין פסוק אויכעט, שימו נא לבבכם מן היום הזה ולמעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי, מען מיינט אז נישט דער יום טוב איז עשרים וארבעה נאר עשרים וחמשה למעלה דער נעקסטער טאג, יעצט זעהן מיר פון דעם אז דער טאג כ ה כסלו איז א גאר א געהויבענער טאג. יעצט, כלל ישראל איז געווען אין אלע גלות'ן, און איבעראל איז געווען אונזער תפקיד, אונזער אויפגאב, אונזער מישען, מודיע זיין אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. יעצט, נח האט געהאט דריי זין, שם, חם, און יפת. יעצט, אונז קומער פון שם, אנשי שם. נאכדעם איז דא חם, ווייסט מען דאך די פרשה מיט חם וואס נח האט אים געשאלטן, און נאכדעם איז דא יפת. יעצט, נח'ס זון יפת האט געהאט זיבן קינדער, דער פערדער איז געווען יוון, אזוי רעכנט אויס דער פסוק, ס'האט געדויערט טויזנט זיבן הונדערט יאר ביז ס'איז געווארן יוון, ער איז געווארן א הערשער אויף דער וועלט. ס'איז געווען נאכדעם ווען מ'האט געגעבן רשות צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, איז כורש איז געווען דער וואס האט געגעבן דעם רשות, און ווען כורש איז געפאלן, יוון האט אים איינגענומען, אלכסנדר מוקדון, איז געווארן די מלוכה אוועקגעגאנגען פון כורש און ס'איז אריינגעגאנגען צו יוון. יעצט, דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אלע קעניגן וואס ער האט זיי געמאכט קעניגן האט ער זיי געגעבן א געוויסע זאך, פאר איינעם האט ער געגעבן. שטארקייט, פאר איינעם האט ער געגעבן עשירות, פאר איינעם חכמה, פאר איינעם שיינקייט, יעדער איינער זאל דורך דעם קענען פירן זיין מלוכה. יעצט פאר כלל ישראל האט אויך דער אייבערשטער געגעבן די אלע זאכן, למשל שלמה המלך שטייט ער איז געווען חכם מכל אדם, און אזוי ווייטער, אבער דער עיקר וואס דער אייבערשטער האט פאר אונז געגעבן פאר כלל ישראל איז געווען אז ער האט אונז געגעבן, די הייליגע תורה, דביקות אינעם אייבערשטן, אונז קען מיר משיג זיין די גרעסטע סודות נעלמים וואס דער אייבערשטער האט אין די בריאה. דאס האט כלל ישראל. יעצט פאר יפת און פאר זיינע קינדער האט דער אייבערשטער געגעבן שיינקייט און חכמה. נח האט געבענטשט זיינע קינדער, האט ער געזאגט פאר יפת. יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם. וואס מיינט דאס? די שיינקייט פון יאפס איז אזוי שיין אז הלוואי ווען דאס קומט אריין צו אהלי שם און ממילא וועט אין די אהלי שם דאס איז כלל ישראל אונז זעמיר פון שם וועט מען קענען מתקן זיין דעם ענין פון שיינקייט און פון חכמה וואס יפת האט. יעצט, אלכסנדר מוקדון איז געווען דער קעניג פון יוון. ער האט איינגענומען זייער אסאך לענדער, ער האט איינגענומען אסאך פעלקער, און ער האט געמאכט זיין פאלאץ, זיין העדקווארטערס האט ער געמאכט אז ס'זאל זיין א סענטער פאר חכמה און מדע און סייענס. חכמה און סייענס. בקיצור, ער האט זיך געפירט זייער גוט מיט אידן, ער איז נישט געווען ברוגז אויף אידן, פארקערט, ער האט ליב געהאט אידן. ס'איז ידוע די מעשה, אלכסנדר מוקדון האט געוואלט אייננעמען ירושלים, ער איז ארויפגעקומען און שמעון הצדיק איז אים קעגן געגאנגען, איז ער אראפ פונעם פערד און האט זיך געבוקט פאר אים. האבן אים די סאלדאטן געפרעגט וואס איז דאס, האט ער געזאגט, דער מענטש, די צורה, גייט פאר מיינע אלע מלחמות און ער מאכט אז איך זאל געווינען, איך האב נאר נישט געוואוסט ווער דאס איז, יעצט אז איך זע אים, זע איך דאך אז דאס איז גאר דער כהן גדול אין ירושלים. איז במילא נישט געווען קיין ערנסטע פראבלעמען ווען אלכסנדר מוקדון איז געווען, ווי מען זאגט, דער דער קעניג אויף דער וועלט און אויכעט אויף ארץ ישראל. יעצט דער אנפאנג פון שעבוד פון אידן ביים צווייטן בית המקדש איז געווען אונטער די פרסים, דאס איז געווען אין די צייט פון כורש מלך פרס, און אונטער זיין ווען ער איז געווען קעניג האט מען געענדיגט צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, און די אידן האבן דעמאלטס ווי מען זאגט צוריק אנגעהויבן צו האבן א בית המקדש. שפעטער איז מלכות מלכות פרס אונטערגעגאנגען איז די יוונים האבן איבערגענומען זייער פלאץ און די אידן זענען געווען דעמאלטס משועבד צו די יוונים. יעצט אלכסנדר מוקדון איז געווען קעניג, נאכדעם ווען ער איז געשטארבן איז געקומען א קעניג וואס האט געהייסן תלמי המלך, ער האט געמאכט אזא זאך אז ער האט צוזאמגענומען אלע חזל, צוויי און זיבעציק פון די סנהדרין, ער האט יעדן געגעבן אן אנדער פלאץ און ער האט געזאגט, שרייבטס מיר פונקטליך וואס ס'שטייט אין די הייליגע תורה. די גמרא ברענגט אין מסכת מגילה דף ט' עמוד ב', מעשה בתלמי המלך, שכינס שבעים ושניים זקנים, ער האט צוזאמגעזאמלט צוויי און זיבעציג זקנים, והכניסם בשבעים ושניים בתים, זיי עקסטער געלייגט אין צוויי און זיבעציג הייזער, ולא גילה להם על מה כנסם, ער האט זיי נישט געזאגט אויף וואס ער נעמט זיי צוזאם, און ער איז ונכנס כל אחד ואחד ואמר להם, ער האט זיי געזאגט כתבו לי תורת משה רבכם, זאגטס מיר פונקטליך וואס עס שטייט אין די תורה, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, דער אייבערשטער האט יעדן געגעבן אן עצה והסכימו כולם לדעת אחת, ס'איז א מורא'דיגע זאך, די מעשה אליין איז דאך א מורא'דיגע, ס'קען ווייזן ווי נאנט ס'שטייט אז ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, מ'האט קיינעם נישט געזאגט פארוואס מ'האט אים געהייסן איבערשרייבן די תורה, און למעשה האט יעדער איינער איבערגעשריבן די תורה, און יעדער האט עס איבערגעשריבן. די זעלבע זאך, כ'גיי נישט יעצט אריין פונקטליך אלעס וואס מ'האט איבערגעשריבן וויאזוי מ'האט געטוישט, אבער אפאר פון די זאכן איז, זיי האבן געשריבן נישט בראשית ברא אלקים נאר אלקים ברא בראשית, זיי האבן געשריבן אעשה אדם שטאטס נעשה אדם, בצלם ובדמות האבן זיי געשריבן שטאטס בצלמנו כדמותנו, ויכל אלקים ביום השישי האבן זיי געשריבן שטאטס ביום השביעי, זכר ונקבה בראו נישט בראם, און נאך אסאך זאכן וואס יעדער איינער האט פונקטליך געשריבן. יעצט אין חודש טבת איז דא דריי טעג וואס דאס זענען זייער שווערע טעג און מען איז זיך נוהג צו פאסטן תענית צדיקים, ביים אכטן טאג אין טבת איז דעמאלטס טאג וואס זענען זיך נוהג צדיקים צו פאסטן ווייל מען האט מתרגם געווען די תורה אויף יוונית, דאס איז געווען די פרשה פון תלמי מלך יוון, זאגט דארטן די גמרא והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל. פארוואס? ווייל מ'האט געמוזט משנה זיין זאכן אין די תורה. דעם ניינטן טאג פון טבת איז א תענית צדיקים ווייל דעמאלטס זענען געשטארבן עזרא הסופר און נחמיה וואס זיי האבן ארויפגעברענגט די אידן פון בבל אויף ארץ ישראל, זיי האבן מפרנס געווען די אידן מיט אלעם וואס זיי האבן באדארפט, און ווען זיי זענען געשטארבן איז פינסטער געווארן זייערע אויגן פון די אידן פון דעם דור, ווייל זיי האבן געזוכט ווי נעמט מען אהער אזעלכע צוויי פרנסי הדור. און נאכדעם דעם צענטן טאג אין טבת איז עשרה בטבת, וואס נבוזראדן מלך בבל האט ארומגענומען ירושלים, און דריי יאר האט ער עס ארומגערינגלט, ביז די שטאט האט זיך אויפגעגעבן אין ניין טאג אין חודש תמוז. און נאך א טאג פון פורעניות איז געווען, ווייל דעמאלטס איז ארויסגעגאנגען יכניה מלך יהודה אין גלות, און מיט אים איז מיטגעגאנגען רוב גדולי העיר און חכמיה. און דאס עשרה בטבת. יעצט. צוריקקומען דא, דער אכטער טאג איז געווען דער טאג וואס מען האט איבערגעטייטשט די תורה תלמי, פאר תלמי המלך, און ס'איז געווען פונקטליך אזא גרויסער חושך אין די וועלט אזוי ווי דעם טאג וואס מען האט געמאכט דעם עגל. יעצט, אין די גמרא שטייט אז ס'איז געווען א חושך בא לעולם שלשה ימים, ס'איז געקומען דריי טעג א חושך, און ס'קען זיין דאס איז געווען ח', ט' און י' פון טבת וואס דאס איז דריי טעג פון חשכות. יעצט קומט אויס אז אלכסנדר מוקדון ער האט געמאכט אז מען זאל איבער טייטשן די תורה, און אזוי ווי ס'האט זיך געענדיגט די מלוכה פון אלכסנדר מוקדון און ס'איז אריין געפאלן צו די מלכות סיריע וואס זיי האבן אויכעט געהערט צו יוון, דעמאלטס האבן זיי דאך שוין געוויסט וואס שטייט אין די תורה, האט זיך אנגעהויבן א מעשה, זיי האבן געוואלט אונז אראפ נעמען פונעם וועג פון די תורה, אויף וואס האבן זיי זיך פארלייגט אויף דריי זאכן, אויף. שבת, מען זאל נישט היטן שבת, און זיי האבן געוואלט מען זאל מבטל זיין חודש, חודש מיינט מען נישט נאר ראש חודש, חודש מיינט מען אז מען איז מבטל דעם מנין פון די אידישע חדשים און נישט דא קיין ימים טובים, סאו בקיצור זיי האבן זיך געוואלט פארלייגן אויף שבת, אויף יום טוב, און אויכעט אויף ברית מילה. יעצט דער שבת זאגט אונז אז ס'איז דא א מנהיג לבירה און דער אייבערשטער האט עס באשאפן און ער האט עס געמאכט, פון יש מאין, און יעדער דארף אפגעבן כבוד פארן אייבערשטן, בפרט נאך ווען סקומט שבת דארף מען זיך דערמאנען און עקסטער דאנקען דעם אייבערשטן, האבן זיי דאס נישט געוואלט, זיי האבן געזאגט נאר פאר אונז זאל מען זיך ביקן, די חודש ווייזט אז ס'דא יעדע זאך האט צו טון אז די כלל ישראל איז מחדש די ראשי חדשים און דער אייבערשטער געבט א כח פאר די חזל אויף די וועלט אזאלכע כוחות, אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן, ווייל ווען בית דין זאגט מקודש איז מקודש, איז די גאנצע מערכת השמים דרייט זיך איבער, טאמער זיי זאגן ס'איז מעובר דער חודש, ווערט נאך א טאג שפעטער ראש השנה מיט אלעם. דער ש"ך ברענגט צו אין הלכות נידה, אז ווען איינער וואוינט מיט א מיידל, און ביז ג' איז בתוליה חוזרות, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, אז אויב בית דין האט מקדש געווען דעם חודש, איז זי נאכנישט געווען דריי, איז בתוליה חוזרות. איר קענט אייך פארשטעלן די גאנצע מערכת השמים, דער אייבערשטער זעצט זיך אויפן כסא המשפט, אלעס וואס גוט ווערט געטון איז תלוי אין בית דין, ס'ווערט געברענגט אז אין תפארת שלמה אז וועגן דעם האט מרדכי הצדיק געזאגט אז כלל ישראל זאל פאסטן דריי טעג און ס'איז געווען דעמאלטס פופצן טאג אין ניסן, ווייל שטעל דיר פאר אז מ'האט געפאסט האט מען נאכנישט געגעסן די מצות. די מצות מאכן דאך א געוואלדיגע אורות פון אלע וועלטן, האט ער געוואלט ווייזן פארן אייבערשטן דו ווילסט אומברענגען כלל ישראל, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, דו קענסט נישט שלאפן די נאכט וואס אידן עסן נישט קיין כזית מצה, נו וויאזוי וועסטו אומברענגען גאנץ כלל ישראל? ווי קענסטו דאס דיר ערלויבן? און שטעל דיר פאר ווען בית דין זאגט אז ס'איז נישט היינט ראש חודש נאר מארגן, דרייט זיך איבער די מערכת השמים אז ס'ווערט. אין הימל פֿופֿצן טאג אין ניסן מארגן נישט שיינט ס'איז מוראדיג און נאכדעם ס'מאכט אויך אנדערש מערכת הארץ א מיידל פון דריי יאר אז מ'האט מקדש געווען דעם חודש און נאכנישט געווען ראש חודש איז עס נאכנישט געווען דריי יאר איז בתוליה חוזרות קומען צוריק די גשמיות'דיגע בתולים ס'איז אנבעליוועבל די געוואלדיגע כח וואס דער אייבישטער האט אריין געגעבן אין אין די חז"ל און אין די רבנים און אין די צדיקים ס'איז נישט צום גלייבן ממש און דעס האבן זיי נישט געוואלט מודה זיין. זיי האבן געזאגט, אונז קעניג מיר אויף די גאנצע וועלט, און אונז זעמיר באלעבאס אויף אלעם. און נאכדעם האבן זיי געוואלט דעם ברית מילה מבטל זיין, אז מען זאל נישט מל'ען. יעצט, דער פשטות דערפון איז, אז זיי האבן געוואלט אויסמישן איד מיט גויים, ווייל וואס זיי האבן געוואלט איז, אז א איד זאל נישט זיין גע'מל'עט. מען זאל נישט דערקענען ער איז א איד, און נאך אפאר יאר וועט אדורכגיין און מ'וועט נישט געדענקען ער איז א איד, אויסער דעם וואס אין מילה איז דא נאך אסאך אנדערע זאכן ס'איז א אות צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, אבער בפשטות האבן זיי געוואלט אז אידישע קינדער זאלן זיך אויסמישן מיט די צייט מיט די גוים, ס'זאל נישט בלייבן דער מין פאלק די אידן. יעצט למעשה איז ס'האט נאך א מורא'דיגע זאך אויכעט וואס זיי האבן געוואלט, ווייל זיי האבן געוואלט גריק קאלטשער, מען זאל ווערן אזא ווי א גוי, איר ווייסט די שענסטע הייזער איז אין גריכנלאנד, ס'איז דא די גריק קאלטשער, ס'איז אין די גאנצע וועלט שעמט עס, גריק דיזיינס, זיי האבן געוואלט אלעס זאל זיין גשמיות, ערדיש, יעצט אזוי ווי עס איז דא איבעראל, אזוי ווי היינט זעט מען עס אויכעט, מען זעט א למשל אגודת ישראל סאטמאר מיט די אלע חברה, זיי באקומען אפאר טאלער, זאגן זיי רבותי לאמיר נעמען טשעפטער וואן טשעפטער טו, לאמיר. ווען ס'קומען די אינספעקטערס לאמיר אראפנעמען בראשית ברא אלקים, לאמיר מאכן אז מ'זאל חתונ'ען זכרים מיט זכרים, נקבות און נקבות, און אין די צייט פון די יוונים איז אויך געווען אזאלכע מענטשן און מ'האט זיי גערופן מתיוונים, נישט אז זיי האבן מורא געהאט פאר'ן גזירת המלכות, נאר זיי אליינס האבן געפילט אז מ'דארף טאקע האבן א טשעינדזש, ס'איז שוין אן אלטע רעלידזשען, ס'איז שוין זייער אלט אידישקייט, מ'דארף א טשעינדזש. און ווען זיי זענען אריינגעגאנגען צווישן עולם, און זיי האבן אנגעהויבן צו פארשפרייטן דעם גאנצן תורת יוון, גריכישע קולטור, זיי האבן געזאגט פארן עולם, מאכט זיך נישט נאריש, אונז מיר לעבן אזוי ווי יוונים, זיי האבן אנגעהויבן מזנה צו זיין מיט זייערע טעכטער, זיי האבן אנגעהויבן צו דינען די עבודה זרה פון יוון, און ס'איז געווארן אן אויסגעמישעכטס, א נאנטקייט, און ס'איז געווארן אזוי אז ס'האט צוגעשלעפט נאך און נאך און נאך מענטשן. כ'האב געליינט יעצט א בוק, א אינטערעסאנטן בוק, איז זייער א אינטערסאנטע זאך, עס ווערט געברענגט וועגן די אייסיס, איז וואס איז געווען, וויבאלד מען האט אונטערגעברענגט אל קאידא, איז געבליבן א וועקיום, דער עולם האט נישט געוויסט ווי צו גיין, ס'איז געווען די שיאיטס, די סוניס, מען האט זיך געשלאגן געהארגעט, מען האט נישט געוויסט ווי צו גיין, מען האט זיך אויפגעשטעלט א נייער פירער אז ער גייט מאכן א נייע זאך אייסיס, אז אונז גיימיר מאכן אן אייגענעם לאנד, א סטעיט, און אזוי ווייטער, ווען כ'האב געליינט דעם בוק האב איך מיך דערמאנט, ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, תניא רעדט דערפון באריכות אין תורה אור און ליקוטי תורה, וויאזוי מעגליך אז דער אייבערשטער איז קדוש הוא קדוש ומשרתיו קדושים, וויאזוי מעגליך ס'זאל זיין ג' קליפות הטמאות אויף די וועלט, ווער האט דאס באשאפן? עטס איך קען נישט זאגן אז דאס קומט פון אונזערע עבירות, ווייל בשעת ווען אדם הראשון האט געזינדיגט איז נגזר געווארן מיתה, פארדעם איז נישט געווען קיין מיתה. און ס'שטייט אז דער מלאך המוות און דער יצר הרע און דער שטן איז דער זעלבער, איז עולה ומסטין, קודם רעדט ער צו און נאכדעם גייט ער ארויף און ער זאגט אז דער מענטש האט געזינדיגט און נאכדעם ווערט ער דער מלאך המוות, קומט דאך אויס אז די דריי, דער מלאך המוות און דער יצר הרע מיטן שטן, איז דאך געווען שוין פאר דעם וואס אדם הראשון האט געזינדיגט, ווייל ווען נישט ווערט אים צוגערעדט צו זינד, ווער האט באשאפן די. סטרא אחרא די קליפות. זאגט דער בעל התניא א מורא'דיג ווארט, ער זאגט ווען דער אייבערשטער האט געמאכט א צמצום איז געווארן א מקום וואס דאס איז געווען כביכול מצמצם פונעם אין סוף, ס'איז שוין געווען אין א צמצום, דארטן וואו ס'איז דא א צמצום פונעם אין סוף איז אטאמאטיש ווערט אלע שטיק קליפות הטמאות פון דעם ווייל זענען נישט משיג דעם אייבערשטן אלס אן אין סוף, קומט אויס אז דער צמצום האט דאס געמאכט, כ'האב געליינט דא אין דעם ביכל להבדיל די זעלבע זאך. זיי האבן געזען ס'איז דא א צמצום און ס'איז דא א מקום פנוי, דא שלאגן זיך ארום די צוויי אראבער די שי. די שיאיטס און די סוניס, און דא איז נישט דא קיין רעגירונג ווייל סאדאם חוסעינ'ן האט מען געהארגעט און ממילא איז געווארן א מקום פנוי איז געווארן א נייע ענטעטי פון די אייסיס סטעיט איז א מורא'דיגע זאך יעצט זיי האבן מורא'דיגע פראפאגאנדע און ממילא קומט פון די גאנצע וועלט מענטשן אז זאלן זיך שלאגן פאר זיך כאטשיג באמת די מענטשן האבן גארנישט ס'איז דא אפילו אמעריקאנער מענטשן יעצט מיין מאמע הריני כפרת משכבו פלעגט מיר אלץ זאגן, וויאזוי איז צוגעקומען אז אזויפיל אידישע קינדער זענען אוועקגעגאנגען לתרבות רעות אינדערהיים ביי די קריג, פאר די קריג, אפאר יאר פארדעם, עס זענען געווארן אצ"ל, לח"י, מפ"ם, מפא"י, עס איז געקומען בעלי דרשנים, זי דערציילט אז אין שטאט וואו זי האט געוואוינט אין אונגוואר איז אויך געקומען בעלי דרשנים. און זיי האבן מסביר געווען דער אלטער סיסטעם איז נישט גוט, ס'איז נישט גוט, אונז גיימער האבן א נייע וועלט און מ'וועט נישט דארפן טון קיין תורה און מצוות, מ'וועט קענען לעבן אין ארץ ישראל און דער אייבערשטער איז אלעס מוחל וכפר אדמתו עמו. מיר האט דערציילט געווען א איד וואס איז געגאנגען נאך געלט, ער האט געהייסן ר' דוד לייב שווארץ, ער האט געוואוינט אין, אין האדהאז האט ער געוואוינט. ער געווען א בחור אין די ישיבה, איז דער אלטער האדהאזער רב נישט דער וואס האט געוואוינט אין אמעריקע נאר זיין שווער, געקומען די חברה דרשנ'ן דארט ווי גוט ס'וועט זיין ארץ ישראל מ'וועט נישט דארפן מ'וועט נישט דארפן, האט ער זיך אויפגעשטעלט אין שבת ביי א ספר תורה האט ארויסגענומען דעם ספר תורה פון ארון קודש און ער געזאגט שועלים לנו שועלים קטנים זיי האבן זיך געפיקסלט דא קליינע פיקסלעך זיי קומען דא פארקויפן זאכן, און ער האט זיך אזוי געשאלטן אז דעמאלטס וואך זענען עטליכע געהארגעט געווארן, זענען געקומען מיט א קאר, זענען זיי האבן געמאכט אן עקסידענט, און אזוי געווען אין אלע שטעט, מונקאטשער רב האט זיך געשלאגן מיט די חברה, מען האט פארקויפט פאר די יוגנט זאכן, חלומות, און זיי האבן עס געקויפט, קודם זיך פטור זיין פונעם עול השעבוד, און נאכדעם האט זיי צוגעזאגט אז דארטן וואקסן אויף די ביימער וואקסן גלוסקאות יפות, מ'וועט נישט דארפן גארנישט טון, עניוועי, אזוי האט מען אראפגעפירט כלל ישראל נעבעך פון וועג. ס'איז געווען נאך אידן וואס האבן מיר פארציילט ס'איז געקומען אין זייערע שטעט, די רבנים האבן זיי געפערליך פארשאלטן מיט אלעם, אבער הער אויס, ס'גייט דאך שוין אזוי, מ'זאגט צו יענעם א נייע לעבן. האב איך געליינט אין דעם בוק אז די אייסעס איז אויך אזוי געווען, זיי זענען געווען פארלוירן, זיי האבן נישט געהאט ווער ס'זאל פירן, געקומען די פירערס די נייע און זיי האבן זיי צוגעזאגט גאר גרויסע זאכן, מ'וועט האבן אן אייגענע סטעיט און מ'וועט האבן און מ'וועט האבן און מ'וועט האבן און מ'וועט. מען שלאגט זיך, מען וועט האבן, מען וועט נישט האבן גארנישט, עט די ענד אוו די דעי גייט מען זיי אויסראטן אזוי ווי מען האט די עס עס אויסגעראט, די עס עס איז אויך געווען זייער פאוערפול, נאך אסאך מער פאוערפול פון זיי, און די סוף איז מען האט זיי אויסגעראט. עניוועי, ס'דא, אמעריקע האט געגעבן זייער אסאך געלט פאר די איראקישע מיליטער, עפעס צוויי און דרײַסיק ביליאן דאלער, און. ס'האט אנגעהאלטן אביסל א מלחמה און מ'האט זיך עס נאכגעלאזט, פארוואס? ווייל די אייסעס חברה האבן געזאגט אזוי, צו דו ביסט א שיאי צו א סוני ביסט דאך אונזער ברודער, לאמיר מאכן אן אייגענעם סטעיט, נאכדעם וועלמער זיך זארגן ווער ס'וועט זיין באלעבאס, מ'זאגט צו גרויסע זאכן, עניוועי, די זעלבע איז געווען אין די צייט פון די יוונים, געקומען וואוילע אידן מיט לאנגע בערד, סאטמאר, ס'איז געקומען וויזשניץ און בעלז, אגודה, מען האט צוגעזאגט גרויסע זאכן, מען האט צוגעזאגט אז טאמער מען וועט ווערן מתייוונים מען וועט מען וועט לעבן מיט זיי, קודם וועט מען האבן פון זיי זייערע קינדער, מען וועט קענען חתונה מיט זייערע טעכטער, מען וועט קענען זיצן אינאיינעם מיט זיי ביי פארטיס, מען וועט קענען מאכן א לעבן, וואס פעלט אויס דער אלטער חינוך? און ווער האט עס געזאגט? אידן מיט לאנגע ווייסע בערד. די האבן געהייסן מתייוונים? האבן זיך גראד אונטערגעגעבן, לעטס נאט פייט, לעטס דזשוין דעם. יעצט דאס האט אנגעהאלטן גאנץ א לאנגע צייט, און אנטיוכוס האט געזען אז. ס'ארבעט נישט, רוב כלל ישראל האט זיך נאכנישט פארקויפט, אינטערעסאנט ס'איז אנדערש ווי היינט, ווייל היינט איז נײַן און נײַנציק פראצענט פון כלל ישראל פארקויפט פאר די אלע שייגעץ שטיק, ס'איז דא איינער וואס יעדער קוקט אויף אים ווי א משוגענער און ליטל דו יו נאו וואס ער טוט, דאס. נעמט אוועק דעם חרון אף, ער הייסט הערשקאוויטש, ר' דוד הערשקאוויטש, ער גייט אין פראנט פון יעדע סקול און ער זאגט, רבונו של עולם, איך זעה דו ביסט ברוגז, מ'האט דיך ארויסגעווארפן פון די סקולס, פון די תלמוד תורה'ס און פון די מיידל סקולס, איך האב עס נישט געטון, אונז זעמער נאך מיט, מיט'ן רבונו של עולם, זיי זענען די מעדזשאריטי, האבן זיי דיך, האבן זיי דעם אייבערשטן ארויסגעווארפן. בקיצור, דעמאלטס איז געווען אנדערש, רוב כלל ישראל האט נישט מיטגעהאלטן, קיצור האט האט אנטיוכוס געזען דאס וועט אים נישט טויגן, איז ער געגאנגען און האט ארויפגעשיקט זיין מיליטער, און ער האט געזאגט, אדער זענט עטץ מיט מיר אדער נישט, ווען זיי זענען ארויפגעקומען האבן זיי גערצחנט און אויסגעבוטשערט און גע'שחט'ן און גע'הרג'עט און בא'גנב'עט, און זיי האבן אנגעהויבן צו פייניגן דעם עולם מיט אלע שווערע מינע פייניגן, זיי האבן געהארגעט צענליגע טויזענטער מענער, פרויען און קינדער, און ס'איז געווען קליינע קינדער אויך צווישן זיי, און יעדער האט זיך מוסר נפש געווען אויף שמירת התורה און אויף אלע מצוות. יעצט, א טייל פונעם עולם, וויבאלד ס'איז געווען אזעלכע עינויים קשים, האבן זיי זיך געבויגן, אבער דאס איז נישט געווען ווי די מתיוונים וואס זיי האבן עס געטון עה, ווי מ'זאגט, ווייל זיי האבן אזוי געוואלט. דא איז שוין געווען א פרעשור, אסאך פונעם עולם זענען אנטלאפן אין מדבריות, אסאך האבן זיך באהאלטן אין היילן, און די פאקט אז ס'איז געווען אסאך מתיוונים האט עס געמאכט זייער שלעכט פאר אידן וואס זיי האבן אויסגעזאגט ווי מען באהאלט זיך, און ממילא איז געווען א חורבן. זיי האבן אויכעט גענומען אידישע טעכטער און זיי האבן זיי צאם צוגעשפארט און זיי האבן זיי געטראגן צום פיינט אז זאלן האבן מיט וועמען ליידער מזנה צו זיין. זענען אויך ארויפגעקומען אין די עזרה, זיי האבן איינגעבראכן דרייצן טויערן. וועגן וואס האבן זיי געבראכן דרייצן טויערן? ווייל אין בית המקדש איז געווען דרייצן טירן אריינצוגיין, האבן זיי פארשטאפט די אלטע טירן און זיי האבן געעפנט נייע. פארוואס איז געווען דרייצן טירן? איינס טיר איז געווען, דאס האט געהייסן א שער הכולל, יעדער האט געקענט דארט אריינגיין, און נאכדעם האט יעדער שבט געהאט פון וואו ער איז געקומען. ממילא איז געווען צוועלף מיט איינס. יעצט די איינס איז געווען דער אחד. ס'איז געווען פארן הייליגן באשעפער א טויער. דארט כביכול פלעגט דער אייבישטער אריינקומען. וועגן דעם האט יעדער געקענט פון דארט אריינקומען. דער אר"י הקדוש זאגט, פארוואס איז דער ענין פון אזויפיל נוסחאות, נוסח אשכנז, נוסח ספרד, נוסח די קהילה, נוסח יענע קהילה, זאגט ער, יעדער האט אן עקסטערן שער. נאכדעם איז דא א שער הכולל, וואס אזוי ווי אונז ווייסמער דאך נישט צו וועלכן שער אונז געהערמער, אונז ווייסמער דאך נישט וואו אונז זעמער און וואס. זעמער, איז דא איין שער וואס דאס איז כולל די אלע שערים. זענען זיי געגאנגען זיי האבן צובראכן די אלטע און זיי האבן צוריק געבויעט נייע טויערן מען זאל קענען אריין גיין, דרייצן נייע טויערן, זיי האבן נישט געכאפט אז די גאנצע בית המקדש מיט די אלע זאכן געגעבן געווארן פונעם אייבערשטן, דוד המלך מיט נתן הנביא, ווי מען זאל עס בויען פונקטליך ובין כתפיו שכן ווי רש"י זאגט ס'זאל זיין די העכסטע פלאץ אבער נישט אינגאנצן די העכסטע, יעדע זאך איז געווען אויסגערעכנט, די אלע טויערן זענען געווען געמאכט. דורך שלמה המלך מיט חכמת אלוקית האבן זיי געוואלט מאכן אייגענע טויערן, זיי האבן געוואלט מבטל זיין די אלטע טויערן, נאכדעם האבן זיי מבטל געווען דעם תמיד, תמיד של שחר און תמיד של בין הערביים, זיי האבן מטמא געווען אלע אוילן, און פארשעמט די מנורה הטהורה, זיי האבן געבויעט א במה אין בית המקדש, זיי האבן גענומען א חזיר און זיי האבן עס אפגעהאקט דעם קאפ, נישט גע'שחט'ן אבער, און זיי האבן געשפריצט דעם בלוט אינעווענדיג אין קדשי קדשים. און ווען אידן האבן דאס געהערט איז האבן זיי געציטערט מורא'דיג, און זיי האבן געזען אז מען קען נישט פארשווייגן אזא עבירה, און ס'איז א צייט וואס ס'איז געקומען אז מען מוז מלחמה האלטן מיטן פיינט. יעצט, דער ערשטער ווער ס'האט ווידערשפעניגט איז געווען, דער וואס האט ווידערגעשפעניגט קעגן די יוונים איז געווען א אידישע טאכטער, זי איז געווען באהאלטן אין א בונקער, און ס'איז ביי איר געבוירן געווארן א קינד, און זי האט אים גע'מל'עט. זי האט זיך אויסגעפיפן אויף די יוונים, און זי איז ארויף אויפן חומה פון ירושלים מיט איר זון וואס ער איז געווען געמל'עט, און דאס קינד איז אראפגעפאלן אויף דער ערד, און זי איז נאכגעפאלן, און זענען ביידע געשטארבן, אבער ווען זי איז אראפגעפאלן האט זי געזאגט, טייערע אידישע ברידער, אז עטס וועטס נישט ארויסגיין מלחמה האלטן מיט ענקערע פיינט, וועט עטס נישט האבן נישט קיין קינדער און נישט קיין ווייבער, און די סוף וועט זיך אלעס אויסלאזן און ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון אידישקייט. אונז זאל מיר זיך נישט איינרעדן אז מען קען באהאלטענערהייט אפהיטן אונזער תורה, ניין, ס'מוז זיין בפרהסיא, יעדער זאל זען, און טאמער ווייסט עטס וואס איז גוט פאר ענק, גייטס ארויס פון די היילן און נעמטס ענק מלחמה האלטן, און דער אייבערשטער וועט זיין מיט ענק און עטס וועטס געווינען. דעמאלטס זענען אויפגעשטאנען מתתיהו און זיינע פינף קינדער. די חשמונאים האבן זיך צוזאמגעזאמלט מיט אסאך מענטשן און מ'האט אנגעהויבן צוריק צו הארגענען אין די יוונים, מ'האט געהארגעט פון זיי, ס'האט געדויערט אסאך צייט, אסאך וואכן, האט מען געמאכט א מלחמה און ס'איז געווען רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ס'איז געווען שוואכע קעגן די גיבורים, און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן, און זיי האבן איינגענומען די יוונים, זענען געקומען צו די עזרה, און זיי האבן מטהר געווען דעם מזבח, און זיי האבן עס איבערגעבויעט אויפס ניי. ס'איז דא אסאך מדרשים, ס'איז דא וואס האלטן אז זיי האבן עס געמוזט צוצונעמען און צוצושטויסן און צו בויען ממש ניי, וועגן דעם האט געדויערט זיבן טאג, וועגן דעם איז די נס חנוכה אכט טאג, ווייל אז יענער האט עס גענוצט פאר זיין עבודה זרה טאר מען דאך עס שוין נישט נוצן. על כל פנים, זיי האבן אלעס געמאכט ניי. און זיי האבן געמאכט א האלצערנע מנורה, ווייל אמת די שמן איז טאקע געווען טהור, אבער וואס איז מיט די מנורה, זיי האבן דאך מטמא געווען די מנורה, איז דא א גאנצע אריכות, דער חתם סופר ברענגט, אנדערע ברענגען אז זיי האבן געמאכט א האלצערנע מנורה, און זיי האבן געזאגט אין דעם גייען זיי צינדן די גאנצע אכט טאג. יעצט אין פסוק שטייט וחשך על פני תהום, איז זאגט די גמרא אז דאס איז יוון, וואס זיי האבן מחשיך געווען די אויגן פון די אידן, זיי האבן נישט געוואלט הרג'נען די אידן, זיי האבן אונז געוואלט. אוועקנעמען להשכיחם תורתך, אז ס'איז נישט קיין תורת השם, ס'איז סתם א חכמה, און זיי האבן געוואלט צולייגן צו די חכמה און אראפנעמען, וועגן דעם האט מען געמאכט אז ס'זאל זיין נרות חנוכה, וואס דאס באלייכט אונזערע אויגן, ס'באלייכט די תורה צו אונז, און ס'באלייכט אונז צו פארשטיין די תורה. יעצט, ס'שטייט אויכעט אין דניאל קאפיטל ב', וירכתה די נחש, איז דרש'נט די חז"ל דאס איז געזאגט אויף מלכות יוון, פארוואס? ווייל א נחש איז א כפוי טובה, ער איז נישט מודה, ער לויבט נישט און ער דאנקט נישט ווען איינער טוט אים א טובה, וועגן דעם שטייט כל מי שאינו כורע במודים נעשה שדרתו נחש, מודים הייסט ער ביקט זיך פארן אייבערשטן און ער לויבט. יעצט, די יוונים האבן געוואלט עוקר זיין דעם ענין פון הכנעה און צו לויבן פארן אייבערשטן, נאר אונז זאל מען זיין עזות פנימ'ער אזוי ווי זיי, וועגן דעם האט מען מתקן געווען להודות ולהלל. יעצט זיי האבן געוואלט אז מ'זאל עוקר זיין דעם ענין פון קביעות ראשי חדשים, דאס איז דאך דער ענין פון התחדשות, שטעל דיר פאר ווען אונז האבן נישט קיין ראש חודש האבן מיר דאך נישט קיין ראש השנה, דעם ענין פון התחדשות האט דער אייבערשטער אונז צוגעלייגט אז חנוכה איז אויכעט אן ענין פון התחדשות, חנוכת הבית, מ'איז זיך אליינס מחדש, און דער חנוכה'ס התחדשות גייט אונז באגלייטן ביז משיח קומט, ס'איז אזא התחדשות וואס ס'באגלייט אונז ביז משיח קומט. ווייל דער חנוכה איז געווען בערך צוויי הונדערט יאר נאכדעם וואס דער צווייטער בית המקדש איז געשטאנען, און דאס האט אונז באגלייט די גאנצע צייט אין בית המקדש און ס'באגלייט אונז נאך יעצט אויך. יעצט זיי האבן געוואלט ווייזן זייער שיינקייט פאר די וועלט, אז מיט זייער חכמה, מיט זייער שטארקייט קען מען אלעס טון, האט מען זיי געוויזן ניין, וואס איז געווען? ס'איז געווען דא רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, גיבורים ביד חלשים, האט זיך געוויזן, ניין, ס'איז נישט, ס'האט נישט צו טון גארנישט מיט דיין שטארקייט, מיט דיין קלוגשאפט, ס'האט צו טון אויף וועלכע זייט דער אייבערשטער איז. און פון וואו איז ארויסגעקומען דער געוואלדיגער קידוש השם צו ווייזן אז ס'איז אלעס נישט אמת וואס זיי זאגן? פון די כהנים וואס זיי דינען דעם אייבערשטן אין בית המקדש. דעם בית המקדש האט מען געמאכט אז א גרזן, א האק, האט מען נישט געטארט אויפהייבן אויף א שטיין פון בית המקדש, צו ווייזן אז אלעס פירט דער אייבערשטער. ס'האט נישט צו טון מיט דיין האק און מיט דיין שטארקייט, און ס'האט געוויזן אז ס'איז נישטא קיין גיבורים קעגן דעם אייבערשטן. דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. אונז דארף מען נאר קענען מעמיד בנסיון זיין בשעת ס'קומט א נסיון. יעצט, וואס האבן די כהנים אונז געוויזן א העלדישקייט מיט דעם ענין פון חנוכה? דער אמת איז, לכאורה האט מען דאך ווען געקענט צינדן בטומאה אויכעט. א יעדער איז טמא טומאת מת פון די אלע. מלחמות יעדער איינער מ'האט זיך געהארגעט דארטן, וואס האט מען געדארפט ווארטן זיבן טאג וואס איז די גרויסע זאך, מ'האט געקענט גראד צינדן מיט טמא'ן אויל, מ'האט געדארפט ווארטן נאך א טאג אויף צו קוועטשן די זיתים און זיבן טאג פאר טהרה, ס'איז דאך טומאה דהותרה בציבור. דער תירוץ איז אז מ'האט געוואלט מאכן די גרעסטע סארס פון קדושה אן קיין היתרים אין בית המקדש, ובפרט נאך דעם ערשטן טאג וואס מען איז מחנך די מנורה און מען איז מחנך דעם בית המקדש, און די זענען געווען געמאכט דורך די כהנים וואס זיי זענען געווען די וואס האבן לוחם געווען אונטערצוברענגען די יוונים, און מיט דעם האט מען פארשטיין ס'דא מגילת תענית, די גמרא ברענגט צו פון דעם ספר, איז אין מגילת תענית ווערט געברענגט, אז וועגן דעם האט מען געמאכט די מנין פון חנוכה וועגן דעם נצחון פון די מלחמה ווייל מען האט שוין גערוהט פון די פיינט, יעצט אין די גמרא, כאטשיג די גמרא ברענגט צו מגילת תענית, ברענגט אבער נישט די גמרא דעם טעם. אין די גמרא שטייט נאר דעם טעם וועגן מען האט געהאט דעם נס פון די ניירות פון חנוכה. יעצט וואס איז דער פשט דערפון? דער פשט דערפון איז אזוי, אין אמת'ן איז געווען א גרויסע שמחה אז מען האט גערוהט פון די פיינט אויכעט, און אויכעט אז מען האט מבטל געווען די גזירה אז מען זאל נישט טארן האלטן שבת חודש און מילה, אבער באמת די שמחה וואס ס'בלייבט צו אונז אינגאנצן אורך הגלות איז דער נס פון דעם שמן. עס קענסט אפילו זעהן אז דער מלכות חשמונאים איז שוין בטל געווארן, דער בית המקדש איז לאנג בטל געווארן, און די חשמונאים זענען נאך געהארגעט געווארן אין די צייט פון בית המקדש, און פון דעסטוועגן דאך האלט נאך אן די גאנצע זאך פון חנוכה אויפן נס פונעם שמן. וואס איז דער נס פונעם שמן? שמן איבעראל ווי ס'שטייט אין די ספרים רעדט מען פון שמן רעדט מען פון די מחשבה פונעם מח, פון די חכמה פון דעם הארץ, זיי האבן געוואלט דאס אונז אומברענגען, און וויבאלד זיי האבן מטמא געווען אלע אוילן איז געבליבן אסאך שלעכטע מחשבות אינעם מח, און אין אסאך פארקלעמעוועטע הערצער ביי כלל ישראל. יעצט אז ס'איז געקומען דער נייער אור פון חנוכה, האט עס יעדן אויסגעלייטערט זיינע מחשבות מיט זיין הארץ אז ס'זאל פלאקערן נאר צום הייליגן באשעפער, און וועגן דעם האבן זיי געוואלט ס'זאל זיין דווקא מיט כשר'ע אויל, ס'זאל זיין די העכסטע סארט פון כשרות. פארוואס? ווייל דאס האט געדארפט בלייבן לדורות אז אין יעדן דור וואו ס'איז דא געוואלדיגע נסיונות, דארף מיר אונז, דורך דעם וואס אונז צינדן מיר די נר חנוכה, דארף מיר אונז נאכאמאל אויפפלאמען פונקטליך אזוי ווי מ'האט אויפגעפלאמט דעמאלטס אין די צייט פון די חשמונאים. און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט א נס פון דעם שמן, האט ער דאך געקענט מאכן מ'זאל טרעפן א גרעסערן פך שמן? ניין, ווייל יעדן טאג, וואס מען האט געצינדן, יעדן טאג האט עס צוריק אריינגעפלאמט אין אידישע הערצער, און דאס איז געווען זיבן טאג, דער אכטער טאג איז דאך געווען איין טאג איז דאך געווען, נאר די זיבן טאג האט עס אלץ געהאלטן אין איין מוסיף והולך זיין, און עס האט אלץ געהאלטן אין איין פלאמען מער אין אידישע קינדערס הערצער, עד כדי כך אז לשנה הבאה האט מען עס ערשט געמאכט פאר א יום טוב, ווייל מען האט א גאנץ יאר געפילט ווי דער אויל פלאמט אין דעם הארץ. און ס'פלאמט אינעם מח, האט מען געזען אז דאס איז געווען נישט סתם אביסל אויל, נאר דאס איז געווען אן אויל וואס דאס ברענגט פאר כלל ישראל עד סוף כל הדורות, אז ס'זאל זיי אויסגלייכן זייערע פארקרומטע מוחות מיט זייערע פארקרומטע הערצער. כ'האב ענק אמאל געזאגט, ס'דא געוויסע צייטן וואס ס'איז מער מסוגל תשובה צו טון, ווייל. למשל, אז איינער איז פארכאפט אין א געוויסע תאווה יארן, איז אים שווער ער זאל זיך פורש זיין דערפון, אבער ס'קומען געוויסע ימים טובים וואס דאס העלפט צו. כ'האב געזאגט פאר א יאר און פאר צוויי יאר חנוכה, דער אור פון חנוכה ברענגט אראפ אזא קדושה אז אפילו א מענטש איז פארכאפט אין זנות יארן קען ער זיך ארויס דרייען דערפון. שטייט אין די ספרים הקדושים. מענטשן האבן מיך אנגעקאלט, זיי האבן געזאגט ווי הייליג גערעכט איך בין. זיי האבן עס אויסגעטרייט, זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן ביי די נר חנוכה, רבונו של עולם, איך בין פארקראכן, איך בין אזוי ווי אין די צייט פון יוון, איך האב געזינדיגט, נישט דא קיין שבת, קיין חודש, קיין מילה, העלף מיר דורכ'ן זכות פון די נר חנוכה וואס איך צינד, אז איך זאל ארויסקריכן פון מיינע צרות. און זיי זאגן זיי זענען ארויסגעקראכן אזוי שיין אז ס'איז אנבעליוועבל. און אויך די אידן וואס זיי זינדיגן נישט, זיי לערנען קבלה, סתרי תורה, די אלע זאכן פון נר חנוכה העלפט, צו אז ס'זאל אויפלייכטן זייערע אויגן אז זיי זאלן קענען זען דעם אמת. יעצט, ס'איז דא נאך א זאך, דער אור לייכט אריין פונעם ימות המשיח, ווייל אונז ווייס מיר ס'איז דא זיבן ששת ימי המעשה, און נאכדעם קומט שבת קודש, און נאכדעם איז ויהי ביום השמיני, דאס ברענגט שוין אריין דעם אור פון נאך וואס משיח העט שוין קומען, דאס איז דער אור פון וואס אונז זעמער ממשיך ס'שטייט מען האט געטראפן א פך בחותמו של כהן גדול, אונז געפין מיר נישט אין קיין משנה אז א כהן גדול האט געגעבן א זיגל אויף אויל, ס'איז דא אן אנדערע וואס די משנה רעכנט אויס אין ירושלמי אין שקלים, חותמו של כהן גדול מיינט דער אייבערשטער איז דער כהן גדול, ער איז אראפגעקומען פון הימל און ער האט אונז געברענגט דעם אויל אז אונז זאמער האבן פון וואס צו צינדן, דאס איז אזא מין אור וואס דאס איז ממשיך נאך ימות המשיח, ס'עט קומען ויהי ביום השמיני, ווייל די גמרא זאגט אז ס'זיין זעקס טאג איז עט שטיין די וועלט זעקס טויזנט יאר, און דעם זיבעטן עלן די צדיקים ארום פליען, און נאכדעם עט זיין ויהי ביום השמיני, דעמאלטס עט ארויסקומען די אמת'דיגער ענין פון קדושה פארוואס דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, דעמאלטס עט מען באמת פארשטיין גדלות השם און וואס דער אייבישטער האט געוואלט פון די וועלט, פון די בריאה, איז דער אור פון חנוכה איז ממשיך דעם געוואלדיגן אור. און דער אייבערשטער האט דעמאלטס ביי די חשמונאים האט ער אראפגעברענגט אויל וואס ער האט באהאלטן אין הימל, וואס דאס איז געווען געזיגלט בחותמו של כהן גדול, און דאס האט מען גענוצט אויף צו צינדן, און ווען אונז צינד מיר די אכט טאג זעמער אונז ממשיך דעם אור פון דעם אויל וואס אונז צינד מיר דא, זעמער ממשיך יענעם אור מיט יענעם אויל. יעצט, רבי חיים גריינעמאן האט געהאט געהאט א טאטן, ער האט געהייסן ר' דוד גריינעמאן, ער האט געלערנט ביי חפץ חיים אין די ישיבה, איינמאל האט אים דער חפץ חיים אריינגערופן און ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן ס'וועט קומען א צייט ווען דער אייבערשטער וועט בויען דעם בית המקדש, און ער האט אים אויסגערעכנט, איך דער חפץ חיים בין א כהן, איך וועל שטיין דארטן, און דו וועסט זיך קומען צו שלעפן מיט א בהמה, ס'וועט זיך אנמאכן אויפן וועג, דו וועסט עס מוזן אפקלינען, און נאכדעם וועסטו עס מוזן געבן צו עסן ס'זאל נישט עסן פון גניבה, און דו'סט קומען אין בית המקדש און עס ברענגען דעם קרבן.
פיין. איך'ל דיך אנהייבן אויסצופרעגן צו וואס ברענגסטו דא עפעס א קרבן יעצט? דו'סט אנהייבן צו פארציילן רבי כ'האב געזינדיגט, כ'האב די עבירה געטון, כ'האב יענע עבירה געטון. בקיצור די לווים וועלן אנהייבן צו שפילן מיט זייערע פידלעך, און די חכמת הנגינה וועט דיך ארויסנעמען אין אן אנדערן מצב. אז דו'סט באמת תשובה טוהן, און איך האב דיר געזאגט מוסר, פארוואס האסטו עס געטוהן, נאכדעם וועל איך שעכטן דעם קרבן, איך זאג אים זעהסט איך וואלט דיך געדארפט שעכטן, אבער דער אייבישטער האט דיך אויסגעלייזט, שטאט דיך צו שעכטן שעכט איך דעם קרבן, און אזוי איז ער אריין אין די גאנצע זאך, און דו'סט מוזן בלייבן אין ירושלים עסן, און אלע כהנים וועלן פרעגן וואס טוסטו דא, איך האב געדארפט ברענגען א חטאת, און איך האב געדארפט ברענגען א שלמים, און איך האב געדארפט, און ס'איז. ס'איז ביטער דער מצב. זאגט דער חפץ חיים פאר דעם רב גריינעמאן, זאגט ער, דו ווייסט פארוואס איך זאל זיין דער כהן און דו זיין דער ישראל? זאגט ער, ניין איך ווייס נישט. זאגט ער, ווייל צוויי טויזנט יאר צוריק ווען משה רבינו האט געשריגן מי לה' אלי זענען געקומען צו אים די כהנים. ממילא איז עס געבליבן אויף אייביג אז זיי בלייבן די משרתי השם. האט דער חפץ חיים געפרעגט רב גריינעמאן, דו ווייסט פארוואס איך דערצייל דיר די מעשה? זאגט ער, ניין, כ'האב נישט קיין מושג. זאגט ער, זאלסט וויסן, משה רבינו שרייט אין יעדן דור מי לה' אלי, און ווער ס'דערהערט אים האט א זכי' אז ער איז זיך מקשר צו דעם ענין פון כהונה. און זאלסט געדענקען, די וועלט גייט אונטערגיין. ס'גייט זיין מלחמות, און ס'וועט זיין זייער גרינג אוועקצוגיין פון אידישקייט, וויל איך דיר זאגן, זאלסט געדענקען, משה רבינו שרייט נאך היינט מי לה' אלי, ס'איז נישט אן אלטע זאך, און וואס באצאלט דער אייבערשטער? מיינע זיידעס זענען געגאנגען מלחמה האלטן פאר'ן הייליגן באשעפער'ס תורה, דאס איז געווען אין די צייט פונעם אייגל, און משה רבינו האט געזאגט מי לה' אלי, האט דער אייבערשטער זיי באצאלט, אז זיי זאלן קענען ווייטער ממשיך זיין אייביג. און די זעלבע אויך אפילו דו ביסט נישט קיין כהן, אז דער אייבערשטער וועט שרייען מי להשם אלי און דו וועסט זיך מוסר נפש זיין, דעמאלטס וועסטו קענען מיטן אייבערשטנס הילף מציל זיין כלל ישראל, דיך מציל זיין, דיין משפחה, און אפילו כלל ישראל אויך. דאס זעהן מיר דא, די כהנים האבן זיך מוסר נפש געווען ביים עגל, די זעלבע כהנים האבן זיך נאכאמאל מוסר נפש געווען דא, זיי זענען אריינגעגאנגען אין די מלחמה און זיי האבן באזיגט, גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים. יעצט פארוואס איז געבליבן אז מען ברענגט נאר אויל, מען צינדט נאר מיט אויל? ווייל דער אייבערשטער האט דאך געזען אז קרבנות וועט דאך אמאל אונטערגיין, ווייל דער בית המקדש וועט חרוב ווערן, דער אויל, דער אויל דאס בלייבט אויף אייביג. דער הייליגער רמבן ברענגט אין פרשת בהעלותך. דארטן, אהרן האט זיך זייער מצער געווען אז זיין שבט, שבט לוי, האט נישט געברענגט, דער אייבערשטער האט געזאגט, שלך דיינס איז גדול מכולם, פארוואס? ווייל דו צינדסט אן די מנורה. פרעגט דער רמבן, אז ס'איז חרוב געווארן די בית המקדש, איז דאך נישט דא קיין מנורה אויך נישט? זאגט דער הייליגער רמבן ווערטער, מורא'דיג! ס'איז דא א מנורה אין הימל און אהרן הכהן צינדט עס אן יעדן טאג, און מיט דעם וואס אהרן הכהן צינדט אן יעדן טאג באלייכט ער אלע נשמות פון כלל ישראל אין יעדן דור אז זיי זאלן קענען זיך מוסר נפש זיין און טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. יעצט אונז געפינען מיר ביים ביים בית המקדש אז פארוואס האט מען געצינדן דעם נר פון בית המקדש, געפינען מיר אונז אז עס איז געווען אן עדות פאר אידן, ווי לאנג ס'איז געווען די ליכטיגקייט פון דעם בית המקדש וואס די כהן האט אנגעצינדן בהעלותך את הנרות, ביז לאנג דאס איז געווען, איז א סימן געווען אז דער אייבערשטער רוהט ביי די אידן. יעצט ווען שלמה המלך האט געבויט דעם בית המקדש, שטייט אין מלכים א', קאפיטל ו', ויעש לבית לבית, ער האט געמאכט פארן בית המקדש חלוני שקופים אטומים, שקופים מיינט מען ער האט זיי געמאכט זייער ברייט אינעווענדיג, און אטומים מיינט אז ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א שפיץ צום סוף. דאס טייטש אזוי, ווען שלמה המלך וואלט ווען געוואלט ס'זאל אריינקומען די ליכטיגקייט פון די גאס, וואלט ער געדארפט מאכן פונקט פארקערט, ס'זאל זיין גרויסע ברייטע ווינדאוס. האט ער געמאכט? ניין, די ווינדאוס איז געווען זייער ברייט, אבער זיי האבן זיך אויסגעלאזט מיט א שפיץ. פארוואס? שלמה המלך האט דאך געוואלט לערנען, דער אייבערשטער דארף נישט דיין ליכטיגקייט, און דער בית המקדש דארף נישט קיין ליכטיגקייט וואס קומט אריין פון די גאס. גאנצע וועלט לעבט אויף די ליכטיגקייט וואס גייט ארויס פון בית המקדש פון די מנורה, איז ממילא די מנורה וואס דער כהן גדול האט געצינדן יעדן טאג איז געווען נישט צו לייכטן אין בית המקדש, ווייל אין בית המקדש איז געווען ליכטיג, דארט איז געווען השראת השכינה, ס'איז נאר געווען אז פון דעם אור איז ארויסגעגאנגען פאר די גאנצע וועלט, און יעדער האט דאס געפילט. יעצט, דער רבינו בחיי ברענגט אין פרשת בהעלותך א משל, א מלך וואס ער האט געהאט א ליבהאבער, און דער קעניג האט אים געזאגט, געזאגט, דו ווייסט, איך גיי צו דיר היינט נאכט עסן א נאכטמאל. בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט אנגעגרייט דאס שענסטע און דאס פיינסטע פארן קעניג. אזוי ווי דער קעניג איז געקומען מיט זיינע באדינער, האט ער געהאט שמשים, און ער האט געהאט מנורות פון גאלד, און ער איז געקומען מיט, ס'האט געלויכטן מיט אלעם. ווען דער ליבהאבער פון קעניג האט דאס געזען, האט ער זיך זייער פארשעמט און ער האט באהאלטן אלעס וואס ער האט אנגעגרייט. דער קעניג קומט אריין, און זאגט אים, זאג מיר, איך האב דיר נישט געזאגט אז איך קום צו דיר היינט עסן א סאפער? פארוואס האסטו מיר גארנישט אנגעגרייט? זאגט ער צוריק פאר'ן קעניג, אדוני המלך, איך האב געזען דו קומסט מיט אזא כבוד, מיט אזויפיל ליכטיגקייט, מיט אזויפיל עסן, מיט אלעם, איך האב מיך אזוי פארשעמט, ווייל וואס קען איך דיר דען אנגרייטן פאר אזא מלך? האט ער געזאגט. האט אים דער קעניג געזאגט, חייך, איך שווער ביי מיין לעבן, שאני מניח את כל שהבאתי עמי, איך, אלעס וואס כ'האב מיטגעברענגט לאז איך איבער, ואיני משתמש אלא בשלך, בשביל אהבתך, און איך גיי מיך באניצן מיט דיינע זאכן און נישט מיט דעם וואס איך האב מיטגעברענגט. די זעלבע, דער אייבערשטער איז פול מיט ליכטיגקייט, און ער זאגט פאר די אידן מען זאל מאכן א מנורה און מען זאל צינדן דערויף. ווען משה רבינו האט געמאכט דעם משכן און די מנורה און ס'איז געקומען די שכינה, וואס זאגט דער פסוק ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ס'איז א פסוק אין שמות קאפיטל מ'. גראד, ויקרא אל משה, האט דער אייבערשטער גערופן צו משה, איז אזוי ווי משה רבינו איז אריין געקומען אין אוהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו, דאס איז א פסוק אין במדבר קאפיטל ז'. וואס האט דער אייבערשטער גערעדט דעמאלט צו משה רבינו, בהעלותך את הנרות, האבן די אידן געזאגט, דער אייבערשטער האט באשאפן די זון און די לבנה וואס זאל באלייכטן די גאנצע וועלט, און ער ברויך האבן אז אונז זאל מען אים צינדן לעכט, נאר דאס איז צו ווייזן אז דער אייבערשטער לאזט איבער אלע זיינע ליכטיגקייטן, און ער קוקט ארויס אויף דעם וואס אידישע קינדער האבן אנגעצינדן די מנורה אין בית המקדש. יעצט אז די בית המקדש איז בטל געווארן, נישט דא גארנישט מער, ס'איז אבער דא איין זאך וואס איז אונז געבליבן, דער שמן זית זך, אז א מענטש איז זיך מקדש און מטהר, און בפרט נאך אין די ימי החנוכה, איז ער אזוי ווי בדוגמת ווי אהרן הכהן האט געצינדן די לעכט ביים משכן, און אזוי ווי אלע כהנים האבן געצינדן ביים ערשטן בית המקדש, און אזוי ווי זיי האבן געצינדן ביים צווייטן בית המקדש, און דער אייבערשטער זאגט איך לאז איבער אלע מיינע ליכטיגקייט, שטעל דיר פאר, קאמפעריסאן, דער קליינער לעכט, דער קליינער אור איז אזוי הייליג און אזוי גרויס אז ס'איז גרעסער ווי די זון מיט אלע ליכטיגקייטן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אויף דער וועלט, און דער אייבערשטער זאגט איך לאז אלעס איבער און איך קום קוקן צו ענקער ליכטיגקייט, און דאס איז ווייל זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מען קענען צינדן פאר אים די ליכט. און ער זאל עס אננעמען, און ס'זאל אריינגיין אין אונזער מח און אין אונזער הארץ, און ס'זאל אונז איבערדרייען, ס'זאל אונז מאכן א בעריה חדשה, און אונז זאל מען זוכה זיין צו זען די ליכטיגקייט און די גוטסקייט וואס דער אייבערשטער טוט מיט אונז, און זאל מען שוין זוכה זיין צו משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן.